ס'איז אויכעט רגיל בהתוועדות וואס פארבונדן מיט א שבת מבאר זיין א רש י אויף א פסוק פון די סדרה וואס מען האט געליינט בשבת, על דרך זה איז אויכעט וויבאלד א פירוש רש י איז אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא ווי רש י זאגט דארף דארט ניט פעלן קיינע עניינים וואס זיי זיינען נוגע צו הבנת פשוטו של מקרא, ביז וואנעט אז ס'איז דא עטליכע זאכן וואס ס'האט קיין פירוש ניט אין פשוטו של מקרא, זאגט רש י לא ידעתי, איז דערפון אויכעט פארשטאנדיק אז ס'דארף ניט פעלן אין קיין ארט ניט, סיידן נאר דארט וואס לא ידעתי דארף אויך שטיין אין רש י אז לא ידעתי, על דרך הפשט. וואס על פי זה ווערט א שאלה, אין כמה פסוקים אין פרשת שמיני, וואס לכאורה על דרך הפשט איז ניט פארשטאנדיג, מה משמיענו וואס קומט ער דערמיט דערציילן? און דאס איז אז דארט וואו ס'רעדט זיך בנוגע צו זיי, אז זאת הבהמה אשר תאכלו, אז ס'דארף זיין דער סימן פון מפרסת פרסה און אויכעט מעלת גרה, צוויי סימני טהרה, און דערנאך איז ער מבאר אז אפי' אויב ס'איז דא איין סימן של טהרה איז אט א דעמאלט טאר מען דאס ניט עסן, אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה, דערפאר וואס זיי האבן מער ניט ווי איינע פון זיי און ניט פון די צוויי. וואס וואס האט געדארפט שטיין אז אויב ס'דא איינע פון די צוויי איז דאך דעמאלט טאר מען דאס ניט דארף מען טאר מען דאס ניט עסן, קומט דער פסוק און איז מפרש אז מען זאל וויסן זיין אז ס'דא א גמל און ס'דא א שפן און ס'דא אן ארנבת און ס'דא א דלת אלף וואס זיי האבן מער ניט ווי איין סימן, במילא טאר מען דאס נישט עסן. וואס אט דא ווערט זיך די שאלה וואס דארף מען האבן די גאנצע אריכות, נאר זאג ווי ער האט אנגעהויבן, אך את זה לא תאכלו דערפאר וואס מען האט אז ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה מער ניט ווי איין סימן, איז במאי נפקא מינה צי הייסט ער גמל צי הייסט ער אין אן אנדער אופן וואס איז דערפון צוקומען אין ידיעה אז דארף א קוק טון צי ס'איז דא די ביידע סימנים אז ס'איז דא מער ניט ווי איין סימן אדער גאר ניטא קיין סימן.

וואס דארטן זאגט ער אויכעט אז אויב עס איז דא צוויי סימנים סנפיר וקשקשת דערמאנט ער טאקע נישט קיינע נעמען, דער תינוק דער בן חמש למקרא ווייסט אז דגים האבן פארשידענע נעמען, ער האט עס נאכנישט געלערנט אין תנך שמו שמות הדגים, ער ווייסט אבער פון חיי יום יום. על אחת כמה וכמה אויב דער מלמד דערציילט אים אז ס'איז דא לויתן מיט אלע עניינים וואס ווערט דערציילט בפרטליך ווי ס'ווערט דערציילט אין תורה שבעל פה, זעט מען אז ער זאגט אז ס'דארף זיין א סנפיר וקשקשת און אויב ס'נישט טאר מען דאס נישט עסן. אן קיין אריכות, נישט ער זאגט אז דער דג וואס האט איין סימן טאר מען יא און טאר מען נישט עסן ווייל עס איז מער ווי איין סימן, ווארום מאי קמשמע לן ער זאגט דאך אז מען דארף האבן צוויי סימנים. על דרך זה ווערט די שאלה אז מען קומט צו ארבה, זאגט ער פריער אויכעט דעם סימן טהרה אז ס'דארף זיין כרעיים לנתר בהם מן הארץ, און דערנאך זאגט ער די נעמען אויכעט, חגב און חרגל און ארבה מיט די אלע פיר נעמען וואס ער רעכנט דארט אויס. בשעת מען זוכט דארטן אין רש י קען מען דארט נאך געפינען א הסברה בדבר, נאך דערויף ווי רש י זאגט אז דער סימן וואס שטייט פון כרעיים לנתר בהם מן הארץ איז דא נאך סימני טהרה, כמה סימני טהרה נאמרו ב. און ער רעכנט אויס א קצת פון די סימנים איז ער אויכעט מוסיף וצריך שיהיה נקרא חגב ווי דער מקור אויף דרוף איז וואו דער מקור זאל אויף דרוף נישט זיין אבער על כל פנים דאס פארענטפערט די שאלה פארוואס דארף שטיין אין נאמען פסוק אין די נאמען אין פסוק ואת החגב דערפאר וואס צו אלע סימני טהרה דארף ער אויכעט האבן דעם סימן שנקרא חגב. דאס קען מען אבער זאגן בהנוגע צו היתר, אז אף על פי וואס ער האט סימני טהרה איז דאס ניט מספיק, ער דארף נאך האבן דעם נאמען אויכעט. וואס דאס איז אויכעט אן ענטפער אז מ'עט קומען צו פרשת ראה, און דארטן וועט מען זען אז נוסף אויף די סימני טהרה רעכנט ער אויכעט אויס די אלע עשר מינים, המותרים באכילה, איז דארט אויך די הסברה ווי רש י האט שוין דא באווארנט וצריך שיהיה נקרא ש צ ס צ ע די אלע צען נעמען וואס ער רעכנט דארט אויס, בשעת ס'רעדט זיך וועגן איסור קען מען דאך נישט זאגן אז ס'איז א תנאי אז אויב ער הייסט נישט גמל כאטש ער האט כאטש ער האט מער נישט ווי איין סימן מעג מען אים עסן, ער האט מער נישט ווי איין סימן טהרה טאר מען אים נישט עסן. און אף על פי כן כאמור איז דער פסוק א מאריך גדול דערמאנט פריער גמל במילא דארף ער דערנאך מאריך זיין מיט די אלע מינים וואס לכאורה דארף דאס האבן א ביאור אין דרך הפשט ניט מסתפק זיין זיך אויף דאס וואס איז בא אין מדרשי חזל כמה דרשות פון די פסוקים שלא הרי זה און רשי ברענגט ס'גארניט אראפ איך און אפילו אז רשי ברענגט עס אראפ איז דאס אויכעט נישט פארשטאנדיג וואס האט עס דער קשר צו די שאלה האמורה כפי שיתבאר לקמן. בנוגע צו דעם סימן, בנוגע צו דעם ביאור אין פירוש רשי, וואס מען ברענגט דא אראפ די שמות אויכעט פון גמל וכיוצא בזה, איז אט דאס איז וואס ווען עס וואלט נישט געשטאנען די נעמען זייערע, געשטאנען מער נישט ווי די סימנים, איז אט א דעמאלט וואלט געווען גענוג אז ס'איז דא צוויי סימנים, קען מען דאס עסן קיין אונטערשיד נישט פון וואנעט די צוויי סימנים נעמען זיך. דער רשי האט שוין פריער דערציילט בשעת אין פרשת וישלח אז ענה וואס איז געווען דער וואס האט געפונען די ימים און זאגט דארטן אז ער האט מצרף געווען א חמור מיט א סוס נקבה, איז נולד געווארן א פרד, א פרד ווי דער בן חמש למקרא זעהט אז א פרד האט אביסל פון א סוס און אביסל פון א חמור, במילא קען זיין א מציאות אז מען זאל מצרף זיין א גמל מיט א שפן און מיט אן ארנבת און מיט אן אנדער חיה וואס זאל האבן אביסל פון דעם גמל און אביסל פון חזיר. אדער מצרף זיין דעם גמל מיט א בהמה טהורה, וואס דעמאלט וועט נולד ווערן א בהמה וואס האט א טייל פון דעם גמל און א טייל פון דער בהמה טהורה, קען אויכעט זיין אז זאל נעמען פון דעם גמל דעם סימן טהרה וואס גמל האט, מפריס פרסה וגרה לא יגר, און זאל נעמען פון דער בהמה טהורה דעם צווייטן סימן. אָט אַ דעמאָלט איז דאָס אַ בהמה, װאָס האָט צװײ סימנים, און װאָס דער בן-חמש-למקרה װײס שױן, אַז ס'קאָן זײַן אַזאַ מין מציאות, ס'אַ מעשׂה שהיה, ער האָט געזען אַ פּרד, געזען אַ חמור און געזען אַ סוס, פֿון װאַנעט די ראיה אַז ער האָט געזען, אַניט האָט קײן זין ניט, אַז רש״י זאָל אים מסביר זײַן מיט אַ ענין, װאָס ער װײס ניט, װאָס דאָס איז. אַז רש״י װיל מפֿרש זײַן פּשוטו של מקרא, אַז ענה האָט געבראַכט די ימים. דארף ער זיך דאס געבן צו פארשטיין אז ער, דער קינד, זאל דאס פארשטיין. מוז מען זאגן אז ער גיט אים צו פארשטיין מיט זאכן וואס דער קינד ווייסט וואס זיי זיינען. ווייסט דער קינד ווייסט וואס איז א סוס, ער ווייסט וואס איז א חמור, און ווייסט וואס איז א פרד. ס'דא מלמדים וואס האבן די אלע דריי זאכן נישט געזען, בפרט נאך אין א יונייטעד סטעיטס קען זיין אז זיי ווייסן ניט ווי ס'זעט אויס א סוס, ווי ס'זעט אויס. א חמור, ווי ס'זעט אויס א פרד, אבער א קינד מיט וועם רש י לערנט און ער זאגט עס אים אלס א הסברה, מוז ער, מוז ער אים מסביר זיין, טא א קינד מוז זען ווי ס'זעט אויס א סוס און א חמור זעט ער בדרך ממילא ווי מ'זעט עס איצטער אויכעט אז א פרד האט א מקצת מן האב און א מקצת מן האם, במילא קאן דאס זיין אויכעט אז זאל זיין א צירוף פון צוויי בהמות טמאות. ווי דער פסוק רעכנט זיי אויס, אז ס'איז דא איינע טייל וואס האט איין סימן, און א צווייטע טייל וואס האט דעם צווייטן סימן, און ער האט זיך מתחבר געווען א חזיר מיט א גמל, על דרך זה אויכעט יעדער בן חמש למקרא ווייס שוין דער דין צו הולך אחר האם צו הולך אחר האב, ווי דער דין איז פון נולד פון א צירוף פון א בהמה טמאה מיט א בהמה טהרה. וואס דאס איז בכל אופן נאך נישט שייך צו די גאנצע שקלא וטריא, במילא איז דא אט אט די אלע אופנים וואס דערפאר דארף דער פוסק אראפברענגען אויכעט די מינים פון גמל און די שפן און ארנבת מיטן חזיר, כדי מען זאל באווארענען אויב ס'וואלט געשטאנען מער ניט אז מען דארף האבן צוויי סימני טהרה און דערנאך אז דער וואס האט איין סימן טאר מען אים ניט עסן, איז דאס א בהמה וואס האט צוויי סימני טהרה. און וואס דאס אין פשוטו של מקרא באווארנט דאס רש י ווי די הלכה זאל אין דערויף נישט זיין, די הלכה איז אויכעט הבא מן הטמא טמא, אבער אפילו אז מען זאל זיך דינגען און זוכן און געפינען א דעת יחיד וכיוצא בזה, פשוטו של מקרא איז אז דאס איז א ענין וואס דאס איז אסור באכילה, ווי אזוי קען דאס דער פסוק באווארענען ווען זי ברענגט אז א גמל איז אסור, און כל הבא מן הטמא טמא איז אלץ וואס קומט פון דעם גמל איז אסור. וואס דאס פארענטפערט אייכעט אט א דאס וואס מ'זאגט, און מ'רעכנט אויס אייכעט די סימני די בהמות טהרות אין פרשת ראה, על דרך זה אייכעט בנוגע צו חגב, נישט דארפן אנקומען צו דערויף וואס רשי זאגט אז צריך להיות נקרא חגב, און זאגן אז אזוי מוז אויך זיין בהכרח בנוגע צו שור ושה וכיוצא בזה, וואס מען געפינט זיך דעם דין אז מען דארף וויסן דעם שם, איז געפינט מען דאס בנוגע צו אזעלכע עניינים, נישט בנוגע צו שור ושה וכיוצא בזה הנקרא שור, קען מען זאגן א צווייטע א צווייטע נפקא מינה, אז ס'איז דא אזוינער וואס א שור וואס ער איז נישט קיין תמים. וואס ער איז מותר לאכילה, ווי דער בן חמש למקרא האט געלערנט אז אט טאר מען אים, טאר מען נישט מקריב זיין להשם, אבער ס'איז נישט שייך צו אכילת בני אדם. וואס אט דא ווערט די שאלה, העדר התמימות אין א שור אדער אין א שה, אין איינע פון די בהמות טהורות, עס קען זיין בכמה אופנים, עס קען זיין א מום בעין, קען זיין א מום בפרסה, קען זיין א מום באיזה עניין שיהיה. במילא קען אויך זיין א שור וואס אט דער מום זיינער באשטייט אין דערויף אז פרסותיו קלוטות וואס אט דעמאלט ווערט די שאלה וויבאלד אז ער איז א שור אבער פרסותיו קלוטות אט דעמאלט איז די שאלה ער האט מער ניט ווי איין סימן טהרה עס וואלט געשטאנען מער ניט ווי די סימנים אן די שמות וואלט גאר קיין שאלה ניט געווען ער האט איין סימן טהרה. אז ס'שטייט אויך די שמות און מ'איז נאך מצרף דערצו אז כל הבא מן הטהור טהור, וואס דאס ווייסט דער בן חמש למקרא אויכעט בפשוטו של כתובים אז ס'גייט זרע למינהו אז דער זרע גייט נאך דערויף אדער נאכן אב אדער נאכן אם, אבער וואס אין דערויף קען זיין א ספק אבער אויב דער אב און די אם זענען פון ביידן מין איז קיין ספק ניט אז ס'קיין נפקא מינה ניט ווי אזוי ס'איז נולד

וואס אט די אז וואס אט די הסברות איז דאס הסברות אין דרך הפשט אדער פון עניינים וואס דער בן חמש למקרא האט שוין געלערנט דארף דאס רשי נישט נישט איבערחזר'ן נאכאמאל.